בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף י ט, מ'הייבט אן דף י ח עמוד בית, ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, די משנה איז דא ממשיך אין די סדר פונעם כהן גדול פאר יום כיפור, זאגט די משנה, מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה, די זקני בית דין וואס האבן מיט אים געלערנט די גאנצע סדר עבודה ווי מען האט געזען, האבן איבערגעגעבן די כהן גדול, צו די זקני כהונה, פארוואס האט מען אים איבערגעגעבן כדי די זקני כהונה זאלן אים אויסלערנען די סדר פון די חפינת הקטורת, מ'עט זעהן אין די המשך הסוגיות אז ס'איז געווען איינע פון די שווערסטע עבודות אין בית המקדש איז געווען די חפינה, ס'טייטש כהן גדול האט דאך געדארפט אריינגיין אין קדשי קדשים מקטיר זיין קטורת, ער איז אריין מיט א שאוול, אויף די שאוול איז געלעגן קוילן, ער איז אויך אריין מיט א לעפל א כף וואס אין דעם איז געלעגן די קטורת, און ער האט געדארפט קענען איבערדרייען דעם כף אז די קטורת זאל אריבערגיין פון די כף אריין אין זיין הענט אן דעם וואס גארנישט זאל נישט אוועקפליען, וואס דאס איז געווען גאר א שווערע עבודה, און ממילא משך די זיבן טעג האט מען אים אויסגעלערנט פונקט וויאזוי צו מאכן די עבודה, והעלוהו לבית אבטינס, מען פלעג אים אויסלערנען די עבודה אין בית אבטינס, בית אבטינס איז געווען א צימער וואס דארט פלעג מען נארמאל צוגרייטן די קטורת, און דארט אין יענעם צימער האט מען אים אויסגעלערנט, און צום סוף נאך מען האט אים געענדיגט אויסלערנען די לעצטע טאג, והשביעוהו ונפטרו והלכו להם, האבן די זקני בית דין אים באשוואוירן, מ'וועט שוין זען וואס מ'האט אים באשוואוירן, און שפעטער זענען זיי אוועקגעגאנגען פון דארט, וואס האט מען אים באשוואוירן? ואמרו לו, מ'האט געזאגט פארן כהן גדול אישי כהן גדול, מיין האר כהן גדול, אנו שלוחי בית דין אונז זעמיר שלוחי בית דין, ואתה שלוחנו, ושליח בית דין, און דו ביסט אויך אונזער שליח און אויך די שליח פון בית דין, מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וואס דער לשון, על כל פנים האט מען אים באשוואוירן משביעין אנו עליך, במי ששיכן שמו בבית הזה, מען האט אים באשוואוירן אין נאמען פונעם רבונו של עולם כביכול, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך, אז דו זאלסט גארנישט משנה זיין פון אלעס וואס אונז האבן מיר דיר אויסגעלערנט, פארוואס, וואס איז געווען דער ענין פון דער שבועה, איז ווייל די צדוקים, עמער זעהן, האבן אריינגעטייטשט א פאלשע פשט אין פסוק, אז מען דארף מקטיר זיין די קטורת נישט אין קדשי קדשים, נאר אין היכל, און שפעטער, נאכדעם וואס מען איז מקטיר די קטורת אין דעם היכל גייט מען אזוי אריין אין קדשי קדשים, אזוי האבן די צדוקים געטייטשט אין די תורה א פאלש פשט, און ממילא האט מען באשוואוירן די כהן גדול ער זאל זיך נישט פירן ווי די צדוקים, נאר ער זאל זיך פירן ווי אונז פיר מיר זיך, ער זאל מקטיר זיין די קטורת אין קדשי קדשים, און צום סוף נאך מען האט אים משביע געווען, הוא פורש ובוכה והן פורשין ובוכין, איז סיי די כהן גדול, און סיי די זקני בית דין די שלוחי בית דין, ביידע האבן זיך צעוויינט און מיר זעהן די גמרא וואס איז פשט פון דעם. זאגט יעצט די משנה ווייטער, די משנה רעכנט יעצט אויס וואס האט דער כהן גדול געטוהן די נאכט פון יום כיפור וואס ער האט געדארפט זיין אויף א גאנצע נאכט, איז אם היה חכם, טאמער געווען א חכם, דורש, האט ער גע'דרש'נט הלכות יום כיפור, און אזוי ארום איז ער נישט איינגעשלאפן, ואם לאו, טאמער איז נישט געווען גענוג א תלמיד חכם אליין צו דרש'נען, תלמידי חכמים דורשין לפניו, ברענגט מען אנדערע תלמידי חכמים, ואם רגיל לקרות, טאמער אפילו דאס האט ער אויך נישט געקענט, אזוי ווי מ'האט דאך שוין געזען, ס'איז געווען שוואכע כהנים גדולים אין די צייטן פון בית שני, איז אפילו פארשטיין הלכה האט ער נישט געקענט, נאר וואס, ער האט פארשטאנען, ס'טייטש ער האט געקענט ליינען כתבי קודש, נ"ך האט ער געקענט ליינען, קורא טוט ער דאס, ואם לאו, טאמער דאס קען ער אויך נישט, קורין לפניו, ליינט מען פאר אים, ובמה קורין לפניו, וואס ליינט מען, וועלכע ספרים פון נ"ך? זאגט די משנה באיוב ובעזרא ובדברי הימים און ווי רש"י איז מסביר ווייל די ספרים איז אינטערסאנט און במילא איז עס מושך די הארץ אזוי עט ער נישט איינשלאפן זכריה בן קבוטל אומר פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל וואס טייטש זכריה בן קבוטל איז געווען דער שליח צו לערנען מיטן כהן גדול די ספרי נ"ך און ס'האט זיך געמאכט אז ער האט גענוצט ספר דניאל ער האט געליינט ספר דניאל נישט איוב עזרא און דברי הימים זאגט די הייליגע גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא פארוואס טאקע האט מען אריינגעטראגן דעם כהן גדול אין לשכת בית אבטינס? זאגט די ברייתא ללמדו חפינה, אים אויסצולערנען די עבודה פון חפינה אזוי ווי מ'האט געשמועסט אין די משנה. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, שתי לשכות היו לו לכהן גדול, אחת לשכת פרהדרין, ואחת לשכת בית אבטינס, דער כהן גדול האט געהאט צוויי לשכות אין בית מקדש, סיי די לשכת פרהדרין וואס דארט איז ער געשלאפן, און סיי די לשכת בית אבטינס וואס דארט האט מען אים אויסגעלערנט די מעשה חפינה, אחת בצפון ואחת בדרום, איינע פון די צוויי איז געווען אויפן צפון זייט פון די עזרה, און איינע פון די צוויי איז געווען אויפן דרום זייט פון די עזרה, און ווי מ'וועט באלד זען עט רב פפא זאגן ער ווייסט נישט וועלכע איז וועלכע וואס טייטש צו בית אבטינס איז געווען אויפן צפון און פרהדרין אויף דרום צו פארקערט, על כל פנים, ברענגט ער יעצט א ראיה וואו זעהן מיר אז די כהן גדול האט געהאט טאקע צוויי צימערן איינס אויפן צפון און איינס אויפן דרום דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין מידות, שש לשכות היו בעזרה, עס געווען זעקס לשכות אין די עזרה, שלש בצפון ושלש בדרום, דריי אויפן צפון זייט, דריי אויפן דרום זייט, שבדרום, די דריי וואס זענען געווען אויפן דרום זייט איז אזוי, עס איז געווען דארט לשכת המלח, לשכת הפרווה, ולשכת המדיחין, וואס זענען די דריי לשכות, איז לשכת המלח, ששם היו נותנין מלח לקרבן, אין די לשכת המלח, דארט איז געלעגן די זאלץ וואס מען האט געזאלצן די קרבנות, אלע קרבנות האט מען געדארפט זאלצן, דארט האט מען געהאלטן די זאלץ, לשכת הפרווה, פארוואס האט עס געהייסן לשכת הפרווה, אלס די מענטש וואס האט עס געבויט, על כל פנים וואס האט מען געטון אין די לשכת הפרווה, ששם היו מולחין עורות קדשים, וואס אין יענע צימער אין די לשכת הפרווה האט מען געזאלצן די עורות פון קדשים, ס'טייטש מ'האט גענומען זאלץ פון לשכת המלח און מ'האט עס געזאלצן אין לשכת הפרווה. זאגט די משנה ווייטער, ועל גגה היתה בית טבילה לכהן גדול ביום הכיפורים, אויף דעם דאך פון לשכת הפרווה איז געווען א מקווה וואס דארט האט זיך דער כהן גדול געטובל'ט יום כיפור, און מ'עט באלד זען אז ס'איז געווען נאך א מקווה וואס דארט האט מען זיך געהעריג געטובל'ט, און דארט האט מען זיך אויך געטובל'ט איינע פון די מאלן יום כיפור, אבער רוב מאל יום כיפור האט מען זיך געטובל'ט העכער די לשכת הפרווה. ווייטער די דריטע לשכה דארט אויפן דרום זייט איז געווען לשכת המדיחין ששם היו מדיחין קרבי קדשים דארט האט מען מדיח געווען אויסגעשווענקט די קרביים די קישקעס פון קדשים ומשם מסיבה אין די לשכת המדיחין איז געווען אזא לייטער א רונדעכיגע לייטער עולה לגג בית הפרווה דארט איז מען ארויף אויפן דאך און אזוי איז מען אנגעקומען אויף די דאך פון בית הפרווה וואס טייטש העכער די בית הפרווה איז דאך געווען די מקווה וויאזוי איז מען דארט אנגעקומען מען איז אריין לשכת המדיחין אויף דעם לייטער דארט ווייטער זאגט די משנה שלש שבצפון ביז יעצט האט מען אויסגערעכנט די לשכות אויפן דרום זייט, וואס איז מיט די דריי אויפן צפון זייט? איז אזוי, קודם איז געווען לשכת העץ, וואס געוויסע מפרשים זאגן ס'איז געווען געמאכט פון האלץ פארדעם האט עס געהייסן לשכת העץ, די צווייטע איז געווען לשכת הגולה, ווייל מ'וועט באלד זען די בני הגולה האבן דארט געגראבן א גריב מיט וואסער, און די דריטע האט געהייסן לשכת הגזית, וואס דארט איז געזעצן די סנהדרין, איז לשכת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה היתה משמשת, רבי אליעזר בן יעקב זאגט ער געדענקט נישט וואס מ'האט געטון מיט די לשכת העץ, און קודם כל האבן מיר שוין געזען, דא זעהן מיר אז רבי אליעזר בן יעקב ער איז די תנא וואס בעצם לערנט אלע משניות אין מידות, ווייטער אבער זאגט די משנה אבא שאול אומר ער ווייסט יא וואס מען האט געטון מיט די לשכת העץ, לשכת כהן גדול, דאס איז געווען איינע פון די צוויי לשכות פון כהן גדול, וואס טייטש רב פפא האט דאך געזאגט אז דער כהן גדול האט געהאט צוויי לשכות, איינס די לשכת פרהדרין און איינס די לשכת בית אבטינס, איז די לשכה דא וואס מען רעדט דא וואס איז געווען אויפן צפון זייט פונעם עזרה, דאס איז איינע פון די צוויי לשכות, מ'וועט באלד זען וועלכע. ווייטער זאגט די משנה, היתה אחורי שתיהן, וואס טייטש דער לשכת העץ איז געווען אונטער די אנדערע צוויי לשכות, האט מען געזען אויף דעם צפון זייט איז געווען דריי לשכות, די לשכת העץ, די לשכת הגולה, און די לשכת הגזית. איז דער לשכת העץ, דער לשכת כהן גדול, איז געווען אונטער די לשכת הגולה, אונטער די לשכת הגזית, וגג שלשתן שווה, און אלע דריי לשכות דא האבן אלע געהאט איין דאך, זיי האבן אלע געהאט די זעלבע הייך די דאך, און איין דאך האט צוגעדעקט אלע דריי לשכות. ווייטער אבער זאגט די משנה וואס איז געווען די לשכת הגולה וואס איז געווען די לשכת הגזית, איז לשכת הגולה שם היה בור הגולה והגלגל נתון עליו ומשם מספיקין מים לכל העזרה, דארט איז געווען א גריב וואס די עולי גולה די וואס זענען ארויפגעקומען פון גלות אין די צייטן פון בית שני האבן דארט געגראבן א גריב מיט וואסער און דארט איז געווען א גלגל וואס מיט די גלגל האט מען ארויפגעשעפט די וואסער און די וואסער איז געווען די וואסער וואס מען האט זיך באנוצט אין גאנץ עזרה, ווייטער די לשכת הגזית שם היתה סנהדרין של ישראל יושבת ודנה את הכהנים, דארט איז די סנהדרין געזעצן, און דן געווען אויף די כהנים, וועלכע כהן איז כשר צו טון די עבודה, ווער איז פסול, ווער האט א מום, ווער האט נישט א מום, ווער האט א פסול אין די יחוס, ווער האט נישט קיין פסול אין די יחוס, ומי שנמצא בו פסול, טאמער מען האט געטראפן, דאס טייטש טאמער די סנהדרין האט געטראפן א כהן וואס האט געהאט א פסול אין די משפחה אז ער קען נישט טון די עבודה, היה לובש שחורים ומתעטף שחורים, ויצא והלך לו, האט ער זיך אנגעטון שווארץ און איז אוועק פון דארט, ושלא נמצא בו פסול, טאמער מען האט נישט געטראפן אין אים א פסול, היה לובש לבנים ומתעטף לבנים, ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים, האט ער זיך אנגעטון מיט די ווייסע בגדי כהונה, און איז געגאנגען טון די עבודה מיט די כהנים. איז על כל פנים קודם כל זעהן מיר דא אין די משנה, אז ס'איז געווען א לשכה ערגעץ וואו אינעם צפון זייט פונעם עזרה, וואס דאס ווערט גערופן די לשכת כהן גדול, דאס איז איינע פון די צוויי לשכות פון כהן גדול. ברענגט יעצט רב פפא א ראיה אז אויפן דרום זייט האט ער אויך געהאט א לשכה, אחת בדרום, דתנן, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א אנדערע משנה, די משנה זאגט אויך אין מידות, שבעה שערים היו בעזרה, ס'איז געווען זיבן שערים אין די עזרה, שלשה בצפון, ושלשה בדרום, ואחד במזרח, דריי אין צפון זייט, דריי אין דרום זייט, און דריי אויפן מזרח זייט, און ער הייבט אן אויסצורעכענען, שבדרום, אויפן דרום זייט איז געווען דריי שערים אזוי, ס'איז געווען דארט די שער הדלקה, רשי זאגט דא ער ווייסט נישט וואס האט געהייסן שער הדלקה, אנדערע מפרשים זאגן, אז פון דארט האט מען אריינגעטראגן די עצי המערכה, שני לו, נאך א טיר לעבן דעם איז געווען שער הקרבן, אויך רשי זאגט ער ווייסט נישט פארוואס ס'האט געהייסן שער הקרבן, אנדערע זאגן פון דארט האט מען אריינגעטראגן דעם קרבן התמיד, שלישי לו, און די דריטע טויער אויפן דרום זייט איז געווען די שער המים, באלד וועט מען זען, מ'וועט טאקע דן זיין אויף דעם שער המים, אז העכער די שער המים איז געווען נאך א צימער פונעם כהן גדול איז דא זען מען אז די כהן גדול האט אויך געהאט א צימער אויפן דרום זייט, על כל פנים איז אבער די משנה ממשיך דא מיט די שערים, שבמזרח, אויפן מזרח זייט איז געווען א שער, שער ניקנור, די באקאנטע שער ניקנור, די הויפט טויער אריינצוגיין אינעם עזרה, ושתי לשכות היו שם, לעבן דעם שער ניקנור געווען צוויי לשכות, אחת בימינו ואחת בשמאלו, אחת לשכת פנחס המלבש, איינס האט געהייסן לשכת פנחס המלבש, דארט האט מען אנגעטון און אויסגעטון און געהאלטן די בגדים פון די כהנים, די ערשטע מענטש ס'איז געווען ממונה אויף דעם איז געווען פנחס דער ערשטער כהן, ממילא האט עס געהייסן פנחס המלבש, און לעבן דעם געווען נאך א לשכה ואחת לשכת עושי חביתין, דארט האט מען געמאכט די חביתין פונעם כהן גדול, און א נייער כהן וואס האט די ערשטע מאל געטון די עבודה האט אויך געדארפט ברענגען א מנחה, האט מען געמאכט אין יענע צימער. על כל פנים, ווייטער איז די משנה ממשיך מיט די שערים דא, שבצפון, אויפן צפון זייט, איז געווען שערים אזוי, שער ניצוץ, ס'איז געווען די שער ניצוץ וואס דאס איז געווען א בנין אכסדרה היה, וואס טייטש געווען אזא בנין וואס האט זיך ארויסגעשטעקט פון די זייט, ס'טייטש געהאט צוויי ווענט מיט א דאך, אבער א פערדע וואנט איז נישט געווען אויף דעם, דאס איז געווען די שער ניצוץ, און ועלייה בנויה לו על גביו, ס'איז א צווייטע שטאק אויף דעם, ושם כהנים שומרים מלמעלה ולוויים מלמטה, דארט פלעגן שטיין כהנים שומרים פון אויבן און לוויים פון אונטן, ופתח היה לו לחיל, און ס'האט געהאט א טויער אריינצוגיין אינעם חיל, די חיל האט מען געזען, איז געווען אזא מקום מקודש אויפן הר הבית, דאס איז די שער ניצוץ, שני לו, לעבן דעם איז געווען א טויער שער הקרבן, דארט האט מען אריינגעטראגן קרבנות קדשי קדשים וואס מען האט זיי געדארפט אריינטראגן אין צפון זייט, איז געווען דארט א שער הקרבן, שלישי לו, די דריטע טויער איז געווען שער בית המוקד, די טויער אריינצוגיין אינעם בית המוקד, וואס מען האט דאך שוין געזען דעם בית המוקד מיט די פיר לשכות אינעם בית המוקד האט מען שוין געשמועסט אין די פריערדיגע סוגיות, ותניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא גייט ארויף אויף די משנה, זאגט די ברייתא חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, ס'טייטש פינף טבילות אין א מקווה און צען מאל האט די כהן גדול געמאכט קידוש ידיים און רגליים יום כיפור, וכולן בקודש, אלעס איז געווען אין די שטח פון די עזרה, על גג בית הפרווה אזוי ווי מען האט געזען דארט איז געווען די מקווה אינעם שטח פונעם עזרה, חוץ מזו חוץ די ערשטע טבילה פון די פינף טבילות, וואס דאס איז נישט געווען איינע פון די טבילות געווען א חלק פון די עבודה פון יום כיפור, נאר סתם אזוי, פאר מ'האט אנגעהויבן טון די עבודה יעדן טאג האט מען זיך געדארפט טובל'ן, און ממילא די ערשטע טבילה פונעם כהן גדול יום כיפור איז נישט געווען אויפן בית הפרווה, נאר דאס איז געווען שהיתה בחול, ס'איז נישט געווען אין די עזרה ס'איז געווען אין חול, און דאס איז געווען על גבי שער המים, העכער די שער המים, וואס מ'האט דאך שוין געזען די שער המים איז געווען אויפן דרום זייט, ובצד לשכתו היתה, און דאס איז געווען לעבן די לשכה פונעם כהן גדול, און ממילא זעהן מיר די כהן גדול האט אויך געהאט א לשכה אויפן דרום זייט, פירט רב פפא אויס, ולא ידענא, אי לשכת פרהדרין בצפון ולשכת בית אבטינס בדרום, אי לשכת בית אבטינס בצפון ולשכת פרהדרין בדרום, ער ווייסט נישט וועלכע איז וועלכע, זאגט אבער רב פפא, ומסתברא אבער ס'איז מסתבר, דלשכת פרהדרין בדרום הואי, אז די לשכת פרהדרין געווען דרום, מאי טעמא פארוואס, זאגט רב פפא, לאמיר מאכן א חשבון וויאזוי עס קוקט אויס די סדר פונעם כהן גדול די זיבן טאג פאר יום כיפור, טאמער מען טאקע זאגן אז די לשכת פרהדרין איז געווען אויפן דרום, איז די סדר געווען אזוי, מקדים קאי, ער שטייט אויף אינדערפרי אינעם לשכת פרהדרין, ומיסך את רגליו און ער גייט ארויס אין בית כסא, וטובל, און גראד נאכדעם טובל'ט ער זיך העכער די שער המים, וואס דאס איז לעבן די לשכת פרהדרין אויפן דרום זייט, נאכדעם ואזיל לצפון וגמר חפינה, גייט ער צום צפון זייט פון די עזרה, וואס דארט איז די אנדערע לשכה, דארט לערנט מען אים אויס מאכן די חפינה, דאס איז די לשכת בית אבטינס. נאכדעם ואתא לבית המקדש ועביד עבודה כולי יומא, גייט ער און איז ממשיך און ער טוט אלע עבודות משך דעם גאנצן טאג, אזוי ווי מען האט דאך שוין געשמועסט אז די זיבן טאג פאר יום כיפור האט דער כהן גדול געטון אלע עבודות, און נאכדעם לבהדי פניא מדו עליה פארנאכטס, שפריצט מען אים אן מיט מי חטאת אזוי ווי מען האט שוין געזען, והדר אזיל לדרום וטביל ונייח, און נאכדעם גייט ער זיך טובל'ן, אויך האט מען דאך געזען רבי עקיבא האלט אז טאמער מען שפריצט אויף איינעם מי חטאת און ער דארף עס נישט האבן ווערט ער טמא במילא האט ער זיך געדארפט טובל'ן, און נאכדעם וואס ער טובל'ט זיך, ס'טייטש ער טובל'ט זיך אינעם דרום זייט צוריק העכער די שער המים, און ער גייט דערנעבן אין זיין צימער אינעם לשכת פרהדרין גייט ער שלאפן, ווייל דאי אמרת לשכת פרהדרין בצפון, אבער טאמער דו זאגסט פארקערט אז די לשכת פרהדרין איז געווען אויפן צפון זייט איז דא א פראבלעם, פארוואס? פארוואס איז זיין סדר היום? מקדים קאי שטייט אויף אינדערפרי אויפן צפון זייט אין זיין צימער דארט, ומיסך רגליו און ער גייט אין בית כסא ואזיל לדרום וטביל, נאכדעם דארף ער גיין פון ארום און ארום אינדרויסן דארף ער גיין צו די דרום זייט און זיך טובל'ען העכער דעם שער המים, נאכדעם וגמר חפינה גייט ער אין לשכת בית אבטינס זיך אויסצולערנען חפינה, ואתא לבית המקדש ועביד עבודה כולי יומא און ער גייט טון די עבודה משכ'ן טאג, להדי פניא מדו עליה שפעטער שפריצט מען אים אן מיט אפר פרה אדומה, והדר אזיל לדרום וטביל נאכדעם גייט ער צוריק צו דרום זיך טובל'ען, ובעי מהדר ומיזל לצפון ומינח. און דארף שפעטער צוריק גיין פון ארום און ארום צו זיין צימער צו זיין לשכת פרהדרין אין צפון זייט זיך צו לייגן, ממילא זאגט רב פפא מי טרח מטרחינן ליה כולי האי, קען דען זיין מען זאל אים אזוי מטריח זיין? אוודאי נישט, ממילא אוודאי האט מען געמאכט די לשכת פרהדרין אויפן דרום זייט לעבן דעם טבילה לעבן דעם שער המים כדי ער זאל נישט דארפן גיין אזויפיל מאל ארום און ארום, זאגט אבער די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, אלמה לא, פארוואס נישט פארוואס זאל מען אים נישט מטריח זיין? מטרחינן ליה טפי פארקערט מ'איז אים נאך מער מטריח ווייל דאי צדוקי הוא ליפרוש טאמער דער כהן גדול איז א צדוקי זאל ער טאקע פורש זיין ער זאל נישט וועלן טון די עבודה ער וועט זעהן אזא גרויסע טרחה וועט ער פורש זיין אי נמי שלא תזוח דעתו עליו אדער א צווייטע טעם וואס מ'וויל אים מטריח זיין ער זאל זיך נישט גרויס האלטן דאי לא תימא הכי און ער ברענגט נאך א ראיה ווייל טאמער ס'איז נישט אזוי נעבדינהו לתרוייהו בהדי הדדי אויב מ'זוכט וואס ווייניגער צו מטריח זיין די כהן גדול פארוואס מאכט מען נישט די ביידע לשכות סיי די בית אבטינס און סיי די לשכת פרהדרין איינס לעבן צווייטן אי נמי תסגי ליה בחדא, אדער א צווייטע זאך, אפשר זאל מען מאכן ביידע אין איין צימער, וואס טייטש זאל שלאפן אין די זעלבע צימער וואס מען לערנט אים אויס די חפינה, פארוואס מאכט מען אים בכל זאת גיין צו די אנדערע זייט, נאר וואס דען, מען האט אים טאקע געוואלט מטריח זיין, און ממילא נישט קיין ראיה צו רב פפא. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, ואמרו לו אישי כהן גדול, און מ'איז אים משביע, זאגט די גמרא לימא תהוי תיובתא דרב הונא בריה דרב יהושע, לכאורה, פון די לשון פון די משנה מ'זעט דאך, אז די שלוחי בית דין זאגן אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין, פון די לשון איז לכאורה משמע אז ס'איז א סתירה מיט רב הונא בריה דרב יהושע פארוואס? ווייל דאמר רב הונא בריה דרב יהושע, רב הונא בריה דרב יהושע האט געזאגט, הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו, אז די כהנים זענען שליחים פון באשעפער, נישט אונזער שליחים, ס'טייטש ס'דא א מחלוקת צו כהנים זענען שלוחי דידן, צו שלוחי דרחמנא, אונזער שליחים, צו שלוחים כביכול פון רבונו של עולם ווי עט זיין א נפקא מינה? א נפקא מינה עט זיין טאמער איינער מאכט א שבועה אז ער וויל נישט הנאה האבן פון א געוויסע כהן, איז טאמער דער כהן איז א מענטש'ס שליח קען ער טאקע נישט הנאה האבן פון אים, אבער טאמער דער כהן איז א שליח פון באשעפער קען מען יא הנאה האבן פון אים ווייל ער ארבעט נישט פאר דיר ער ארבעט פארן באשעפער, און ממילא רב הונא בריה דרב יהושע האלט אז כהנים זענען שלוחים דרחמנא, זענען נישט אונזער שלוחים, זאגט דא די גמרא אז פון דעם וואס מען זעט אז די שלוחי בית דין זענען משביע אתה שלוחנו אז דו ביסט אונזער שליח, איז משמע אז נישט שלוחי דרחמנא נאר שלוחי דידן, און ממילא איז דאס א סתירה מיט רב הונא בריה דרב יהושע, ווייל רב הונא בריה דרב יהושע זאגט אז כהנים זענען שלוחי דרחמנא, ער ברענגט נאך א ראיה, דאי אמרת שלוחי דידן נינהו, טאמער וועט ער זאגן כהנים זענען אונזער שליח, מי איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד ושלוחי דידן מצו עבדי, איז דען דא א זאך אז א מענטש קען נישט טון וואס א שליח קען יא טון, נישט דא אזא זאך, א שליח קען נאר טון וואס א מענטש קען טון, ממילא קען נישט זיין כהנים זענען אונזער שליח ווייל אונז קען מען דאך נישט טוהן די עבודה אונז זעמיר ישראלים און ממילא איז א ראיה זאגט רב הונא בריה דרב יהושע אז כהנים זענען שלוחי דרחמנא אבער על כל פנים איז עס זיך סותר מיט אונזער משנה ווייל אונזער משנה איז יא משמע אז ס'איז שלוחי דידן זאגט אבער די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה הכי קאמרי ליה די שלוחי בית דין האבן געמיינט צו זאגן משביעין אנו עליך על דעתינו ועל דעת בית דין ס'מיינט נישט צו זאגן אז דו ביסט טאקע אונזער שליח אתה שלוחנו נאר אוודאי קען זיין אזוי ווי רב הונא בריה דרב יהושע האט געזאגט אז דער כהן איז שלוחי דרחמנא נאר וואס דען מ'איז אים משביע על דעתינו ועל דעת בית דין, וואס טייטש אויפן דעת פון די משביע, אז מ'זאגט פארן כהן גדול זאלסט נישט מיינען אז דו וועסט האבן עפעס אזא סארט כוונה בשעת דו וועסט שווערן אז דו גייסט עובר זיין צו דו גייסט אזוי טון צו אזאנס טון און מיינסט עסט זיך קענען אזוי ארויסדרייען פונעם שבועה, ניין, אלע כוונות וואס דו האסט איז בטל ומבוטל, די שבועה וואס דו מאכסט איז אויף אונזער דעת אויף אונזער כוונה, וואס טייטש ס'איז אן אמת'ע שבועה וואס דו וועסט דיך פון דעם נישט קענען ארויסדרייען נאר דו עסט דארפן טאקע טון די עבודה אזוי ווי דו האסט געשוואוירן. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה הוא פורש ובוכה והן פורשין ובוכין, אז ביידע האבן געוויינט, איז די גמרא מסביר, הוא פורש ובוכה שחשדוהו צדוקי, דער כהן גדול וויינט אז מ'האט אים חושד געווען אין זיין א צדוקי, והם פורשין ובוכין, און די שלוחי בית דין וויינען דאמר רבי יהושע בן לוי כל החושד בכשרים לוקה בגופו, אז איינער וואס איז חושד בכשרים איז לוקה בגופו, רש"י ברענגט א ראיה, ווייל די גמרא זאגט אין שבת אז ווען דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פאר משה רבינו ער זאל ארויסנעמען די אידן פון מצרים, האט ער געזאגט אז די אידן עלן אים נישט גלייבן, וואס דאס איז געווען א בחינה פון חושד בכשרים, און ער האט טאקע לוקה געווען, די האנט איז געווארן קרעציג, און ממילא זעהן מיר אז לוקה בגופו פאר דעם האבן זיי געוויינט, זאגט די גמרא וכל כך למה, פארוואס האט מען אים טאקע געדארפט משביע זיין, שלא יתקן מבחוץ ויכניס כדרך שהצדוקין עושין, זאל זיך טאקע נישט פירן מקטיר זיין די קטורת אין היכל שפעטער דאס אריינטראגן קדשי קדשים אזוי ווי די צדוקים טוען, נאר זאל טון ווי די אמת'ע הלכה איז, מקטיר זיין די קטורת אינעם קדשי קדשים. רש"י ברענגט וואס איז טאקע געווען די מקור פון די צדוקים, וואסערע פאלשע פשט האבן זיי געלערנט, ווייל שטייט אין פסוק ואל יבא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, כי בענן, האבן זיי גע'דרשנ'ט אז ווי אזוי גייט מען אריין אינעם קדשי קדשים כי בענן מיט א וואלקן, וואס טייטש מען זאל שוין מקטיר זיין אינדרויסן, און דער פסוק פירט אויס אראה על הכפורת אז מען וועט אזוי טון איז אראה על הכפורת עט דער רבונו של עולם כביכול זיך באווייזן אויפן כפורת אבער אוודאי איז דאס פאלש פשט קודם כל שטייט קלאר אין פסוק אז ס'איז נישט אזוי חוץ פון דעם ס'איז כי בענן אראה על הכפורת דארף מען ליינען און ממילא די גאנצע זאך איז בעצם נישט קיין לימוד אבער וואס אזוי האבן זיי געטייטשט זאגט די גמרא תנו רבנן מ'האט טאקע געלערנט אין א ברייתא מעשה בצדוקי אחד ס'איז געווען א מעשה מיט א צדוקי שהתקין מבחוץ והכניס ער האט זיך טאקע אזוי געפירט ער האט מקטיר געווען די קטורת אינדרויסן אינעם היכל שפעטער אזוי ער איז אריין אין קדשי קדשים ביציאתו ווען ער איז ארויסגעקומען היה שמח שמחה גדולה האט זיך גאר געפריידט פגע בו אביו זיין טאטע האט אים געטראפן אמר לו בני אף על פי שצדוקין אנו אפילו אונז זעמיר טאקע צדוקים מתיראין אנו מן הפרושין אונז האבן מיר מורא פון די פרושין פון די ערליכע אידן אמר לו האט אים זיין זון געזאגט כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה כי בענן אראה על הכפורת האט מיר אלעמאל געארט אז כ'האב נישט געקענט מקיים זיין און אז מ'איז נישט מקיים די פסוק אזוי ווי עס דארף צו זיין, וואס טייטש ער האט דאך געלערנט פאלש פשט אין פסוק, אמרתי, כ'האב געזאגט פאר זיך, מתי יבא לידי ואקיימנה, הלוואי כ'וועל קענען מקיים זיין דער פסוק, אזוי ווי אונז זעמיר מפרש דער פסוק, עכשיו שבא לידי לא אקיימנה, יעצט וואס ס'איז מיר אונטערגעקומען אזא הזדמנות, זאל איך עס נישט מקיים זיין, אמרו, האט מען פארציילט אויף דעם כהן גדול, לא היו ימים מועטין עד שמת, ס'איז נישט אריבער אפאר טעג, געציילטע טעג שפעטער איז ער געשטארבן, והוטל באשפה, מ'האט אים אריינגעווארפן אין אשפה, והיו תולעין יוצאין מחוטמו, און פון זיין נאז איז ארויס געקומען ווערעם, רש"י איז מסביר פארוואס דווקא פון די נאז, ווייל ווען ער איז אריין אין קדשי קדשים איז די נאז די ערשטע אבר וואס איז אריין, איז פאר דעם איז ער אזוי נענש געווארן, ויש אומרים ס'איז דא וואס זאגן אנדערש געווען די מעשה, אז ביציאתו, גראד ווען ער איז ארויס פון קדשי קדשים נאך אינעם היכל, ניגף האט ער געכאפט א קלאפ, און ער איז גראד געשטארבן, א מלאך האט אים געגעבן א קלאפ, דתני רב חייא, אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא, כמין קול נשמע בעזרה, ס'האט זיך געהערט אזא קול פון א קלאפ אינעם עזרה, שבא מלאך וחבטו על פניו, א מלאך האט אים געשטויסן אין פנים, ונכנסו אחיו הכהנים, און די כהנים זענען אריין אין היכל זען וואס איז געווען די קלאפ, ומצאו, און מען האט טאקע געטראפן, ככף רגל עגל בין כתפיו, אזא צורה פון א רגל פון א עגל צווישן זיינע אקסלען, וואס טייטש דער מלאך האט אזא סארט צורה פון א פיס, אזא צורה פון א עגל, און דאס האט מען טאקע געזען אויף זיין גוף, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל, זען מיר אזוי איז די צורה פון די פיס פון א מלאך, האט מען געזען טאקע די פליק פונעם מלאך אויפן גוף פונעם כהן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה אמר ר' זכריה בן קבוטל, אז ר' זכריה בן קבוטל האט געזאגט אז די פעמים האט ער געליינט פארן כהן גדול אין ספר דניאל. זאגט די גמרא מתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב, האט ער פארגעלערנט די משנה פאר חייא בר רב אין פראנט פון רב, אמר ר' זכריה בן קפוטל, ער האט נישט געזאגט זכריה בן קבוטל מיט א בית, נאר בן קפוטל מיט א פיי, ומחוי ליה רב בידיה קבוטל, און רב האט געוויזן מיט זיין הענט קבוטל, עס האט שוין געוויזן א צורה פון א בית מיט זיין הענט, אז מען דארף גורס זיין קבוטל, ונימא ליה מימר, איי פרעגט די גמרא וואס האסטו געדארפט ווייזן מיט די הענט פארוואס האסטו נישט געזאגט קלאר, ענטפערט די גמרא קרישמע הוה קרי, געהאלטן אינמיטן קרישמע, איי פרעגט די גמרא וכי האי גוונא מי שרי, אינמיטן קרישמע מעג מען ווייזן מיט די הענט, והא אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, הקורא את שמע, לא ירמוז בעיניו זאל נישט ווינקען מיטן אויגן, ולא יקרוץ בשפתיו, זאל נישט מאכן מיט די ליפן א סימן, ולא יורה באצבעותיו אויך נישט מיט די פינגערס, ותניא מ'האט אויך געלערנט א ברייתא, ר' אלעזר חיסמא אומר, הקורא שמע מרמז בעיניו ומקרץ בשפתיו ומראה באצבעו, עליו הכתוב אומר אויף אים זאגט די פסוק, ולא אותי קראת יעקב, וואס דאס איז מרמז אויף דעם אז דו פירסט זיך נישט אויף ווי יעקב אבינו, וואס יעקב אבינו האט נישט ארום גענומען יוסף בשעת ער האט געליינט קרישמע, על כל פנים ווי אזוי האט רב געוויזן מיטן פינגער אינמיטן קרישמע, ענטפערט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, הא בפרק ראשון, הא בפרק שני, אין פרק ראשון ס'טייטשן שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, דארט טאר מען טאקע נישט מאכן קיין הפסקה אפילו מיט גארנישט נישט נישט מיט די ליפן נישט מיט די מויל נישט מיט די פינגער, פארוואס ווייל דעמאלטס דארף מען האבן גאר א שטארקע כוונה, ווי רשי ברענגט די פסוק והיו הדברים האלה על לבביך, מילא דארט איז טאקע געזאגט געווארן אויב איינער מאכט דארט א הפסקה ולא אותי קראת יעקב, אבער ווען רב האט געוויזן מיטן פינגער איז נישט געווען די ערשטע פרשה פון קריאת שמע נאר ס'איז געווען די המשך צו די צווייטע צו די דריטע, און מילא פארדעם ביי די פרשות מעג מען ווייזן מיטן פינגער, איז פאר דעם האט ער נישט חושש געווען. זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ודברת בם, איז דרש'ט מען בם ולא בתפילה, אז דווקא ביי קריאת שמע דארף זיין א בחינה פון ודברת, מען זאל לייענען הויעך, אבער דאווענען שמונה עשרה דארף מען שטילערהייט. נאך א לימוד ודברת בם, בם יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים, בם ס'טייטשן דברי תורה מעג א מענטש רעדן, אבער אין אנדערע זאכן אין שטותים, אין שיחת ילדים, קלות ראש זאגט רשי, דאס טאר א מענטש נישט רעדן, רבי אחא אומר ודברת בם, עשה אותן קבע ואל תעשם עראי אז די עיקר שמועס פון א מענטש, די עיקר דיבור פון א מענטש, דארף זיין דברי תורה, און נישט אנדערע זאכן נישט קיין דברים בטלים. זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט, השח שיחת חולין עובר בעשה, איינער וואס רעדט סתם שמועסט שטותים, איז ער עובר אויף א עשה שנאמר ודברת בם, בם ולא בדברים אחרים. רב אחא בר יעקב אמר עובר בלאו איז גאר עובר אויף א לאו, שנאמר וואס שטייט אין פסוק, כל הדברים יגעים, אלע איבעריגע ווערטער לא יוכל איש לדבר, טאר א מענטש נישט רעדן, זעט מען ס'איז אויך גאר א לאו, אוודאי איז נישט קיין לאו, ס'איז א פסוק אין נביא, אבער ס'איז א בחינה פון א לאו.